שטערט מיך אז מען רעדט. גייט אפ משפט'ן דעם מענטש. מי יחיה? מי ימות? מי במים? מי באש? וואס דארף מען מער? וואס האט מען געזען די יאר?

וויפיל ס'טוט מיר זיך אזא פחד, א לייב, ממש, ער האט אנגעפאנגען געלויפן ארויף קריכן אויף א בוים, ענדליך האט זיך געראטעוועט, און ער וואקט ווייטער, און וועם ער טרעפט פארציילט איך האב געהאט א פרשה מיט א לייב, כ'האב געהאט א מעשה מיט א לייב, פרעג נישט, ווי כ'האב געהאט א מעשה מיט א לייב, א מעשה מיט א לייב, גייט דורך אפאר טעג,

ער גייט ווייטער קומט א שלאנג און די שלאנג הייבט אים אן נאכלויפן און וויל אים אטעקן און בחסדי השם בחמלת השם האט ער זיך געראטעוועט יוי האסט געהערט איך האב געהאט איך האב געהאט א מעשה מיט א שלאנג ניסים ניסים איך האב מיך געראטעוועט. כ'האב אינגאנצן פארגעסן ער האט געהאט א לייב און ער האט געהאט א בער, פירט אויס די גמרא די זעלבע זאך אידישע קינדער צרות אחרונות משכחות את הראשונות מען פארגעסט וואס איז געווען וואס אונז האבן געהאט די יאר קוים וואס מען קען ארויסקריכן פון איין זאך קומט אנגעקומען א צווייטע זאך און א דריטע זאך און די פרשה וואס אונז האבן געהאט אין מירון מיט ר' שמעון דאס איז דאך א זאך וואס גייט נישט אריין אין קאפ מענטשן קומען קומען צום הייליגן רבי שמעון זיך אויסגיסן דאס הארץ ווערט צעדריקט חניקה נאכדעם נאך פרשות און נאך פרשות און נאך פרשות אלעס שרייבט מען אפ ראש השנה און אויף דעם האט אונז די הייליגע באשעפער געגעבן חודש אלול און מיר יעצט אריין אין הייליגן חודש אלול אלול זאגן די דורשי רשומות גייט ארויס פון די פסוק אני לדודי ודודי לי אידישע קינדער זאגן פסוק אין שיר השירים, איך וויל די אייבערשטער און די אייבערשטער וויל מיך, איך וויל נאר דעם אייבערשטן, איך וויל צוריק גיין צום אייבערשטן, דארף מען זען וואס קען מען טון דעם חודש אז אונז קומען צו ראש השנה זאל מען קומען אנגעגרייט מיט זכותים, מוהרא"ש פארציילט אלץ ווי ר' נתן פלעגט זאגן,

טרעפסט א גוטע חבר, ענדליך האב איך שוין געטראפן א חבר, קיינער פארשטייט מיך נישט, כ'גיי מיט אים גיין אביסל שפאציר, איך גיי מיך אוועק זעצן ערגעץ, און איך גיי אים פארציילן וואס גייט אויף מיך אריבער, און און ברוחניות און בגשמיות איך בין צוקלאפט און צושניטן, וואס איך וויל טון גייט מיר נישט, יעדע קבלה וואס איך מאך פאל איך דורך, און איך האב נישט גארנישט, איך האב נישט קיין מקום אין די וועלט, איך האב נישט קיין פלאץ, אין ישיבה נעמט מען מיך נישט אן, און א שידוך האב איך אויך נישט, און און אפגערעדט, נישט מיין משפחה.

האב איך מיך גערופן אן און פארציילט פאר די זכר, פארצייל איך דעם, גראד איך געדענק דעם אינגערמאן פונקטליך ווי ער איז געשטאנען אין שנת תש"ע"א אין קעמפ, און פארנט פון זיין באנגעלאו ביינאכט, ער האט נישט געוואלט גיין שלאפן, און ער זאגט מיר אז ער האט אפאר, ער קען מיר אויפווייזן ראיות ברורות אז ער וועט נישט חתן ווערן, און איך האב געדארפט קאנווינסן אז ער וועט יא טרעפן א שידוך, און עס קען נישט זיין ווייל איך בין קודם וועגן ברסלב און נאכדעם וועגן דאס נאכדעם יענץ, בקיצור האט זיך עס. ראיות ברורות, ממש אפגעפסקנט ביי זיך, מיט א שיינע שטוב, מיט א שיינע באלעבאסטע, מיט א שיינע הויז, מיט א שטוב מיט קינדער, קיין עין הרע. אבער יעדער בחור אזוי טראכט ביי זיך, איך גיי נישט חתן ווערן, און ער טרעפט א גוטע חבר, גייט ער מיט אים א שפאציר, ווי לאנג זאל איך נאך, ווי לאנג נאך זאל איך ציען, ווי לאנג זאל איך נאך ציען, זאל איך נאך בלייבן אין ישיבה נאך א זמן, אדער שוין, ס'איז שוין יוצא געווען, כ'מיין. כ'קען שוין פרובירן א אנדערע סארט דירעקשאן נעמען. זאל איך בלייבן א בארד און פייעס? וואס האלטסטו? זאל איך אראפנעמען מיין בארד און פייעס? האלטסטו מיר גיין מעדיק? זאל איך נאך בלייבן ערליך? א בחור טרעפט זיך א גוטע חבר, אדער א אינגערמאן, ס'גייט אים אריבער אין שטוב, ער האט נישט קיין וועג, ער האט נישט קיין וועג זיך דורכצוקומען מיט זיין ווייב, ס'גייט נישט! וואס ער פרובירט, וואס ער טרייט, ס'גייט נישט! זי וויל פארקערט פון אים, און ער וויל פארקערט פון איר, ס'גייט נישט! נו, טרעפט ער א גוטע חבר, לאמיר גיין אביסל שפאצירן, אפשר קען מען גיין אין א פארק אביסל רעדן, און ער רעדט זיך אויס די הארץ, און ער פארציילט אים, ס'איז מיר אזוי שווער, ס'איז מיר אזוי ביטער, פרעג נישט וואס איך לייד צאם, אוי! וואס איך לייד צוזאם אינדערהיים, אינדרויסן מיינט יעדער איינער איך האב א לעבן, אינדרויסן זעט אויס איך וואק אזוי מיט מיין ווייב, איך גיי מיט איר שפאצירן, מען מיינט אז איך האב, גארנישט, איך זאג דאך איך האב גארנישט, ס'איז סתם א ליגנט, ס'איז סתם געמאכט פאר די פיקטשער, און א צווייטער מוטשעט זיך מיט קינדער, ער טרעפט א גוטע חבר, איך דיר פארציילן וואס איך מוטשע זיך מיט מיין קינד, ער צאפט מיר אויס דאס בלוט, איך האב א בחור אוי, כ'האב אים געשיקט אין ישיבה און ער ווייסט נישט וואס א טאטע איז.

איז איך האב מיר אנגעשטעלט פאריגע וואך מ'זאל גיין אין שפיטאל מ'זאל גיין אין שפיטאל ביקור חולים מורא'דיגע מצוה קודם די עצם מצוה פון ביקור חולים נאכדעם איז א מורא'דיגע זאך אז א מענטש האט אלץ קשיות אויפן אייבערשטן אבער ווען ער גייט אין שפיטאל ער זעט איינער ליגט אין בעט קומט ער אהיים

ווען א מענטש בלייבט אליינס ליגן אין בעט ער פילט נישט גוט, אדער א מענטש גייט צוריק אהיים צו זיין גיהנום אינדערהיים, אדער א מענטש ער קען זיך נישט אויסקומען מיט זיינע קינדער, קומט צו מיר קומט צו מיר איינער זאגט מיר מיינע קינדער רעדן נישט מיט מיר, ער האט זיך ער האט זיך גע'גט און די זי האט אוועקגענומען אלע קינדער, זיי רעדן נישט מיט אים, איז ער צובראכן, שברי שברים, מיינע קינדער רעדן נישט מיט מיר שוין פינף יאר, רעדן נישט מיט קיינעם, זיי ווילן נישט רעדן צו מיר. וואס וואס קען איך אים זאגן? איך פיל אזוי שלעכט פאר דיר, וואס נאך קען איך טון? אבער דו האסט אן די עצה פון התבודדות, גיי אין א זייט, זאג עס פארן אייבערשטן, וועסטו זען עס וועט פאסירן ניסים, עס וועט פאסירן ניסים, דאס איז ברסלב'ער חסידות, גיי און רעד צום אייבערשטן, ווי זאל איך רעדן צום אייבערשטן? ווי אימער, ווי אימער, ווייל האט דער רבי געוואלט אז מען זאל גיין אויף א פלאץ וואס קיינער איז נישט דארט, אזוי ווערט מען נישט געשטערט, מען ווערט נישט מבולבל פון קיינעם, דא אין שטעטל איז עס גרינגער צו טון.

ס'דרייט זיך און ס'דרייט זיך און ס'דרייט זיך און ס'דרייט זיך, לייגסט אריין ווייץ, קומט ארויס פיינע מעל, אבער אז נישט דרייט זיך עס פלעין. ס'איז די זעלבע זאך א מויל, יעדע כל זמן מ'מאלט, מ'מאלט מיט די מויל, רבונו של עולם העלף מיך, רבונו של עולם איך וויל זיין פרייליך, רבונו של עולם איך וויל האבן אמונה אין דיך, רבונו של עולם איך דארף א שידוך, א בחור בעט נאכאמאל און נאכאמאל איך דארף א שידוך, א אינגערמאן בעט.

און ער רעדט צום אייבערשטן, פשש, דאס איז די זאך פון רבי'ן, התבודדות, תפילה, ווי איך בין, ווי איך בין, אוודאי אז איך קען גיין אין א ליידיגע פלאץ, איך קען גיין אין צווישן די פעלדער דא, אין די חי דא, די גראזן מיט די ביימער, אבער נישט ווי איך בין, איך בין, איך האב דאס אויך געהאט, די זעלבע מעשה ווי איך געזען ביי מוהראש, ס'געווען איין יאר האבן מיר געסטאפט אויפן וועג אהיים פון אומאן, מיר געדארפט סטאפן אין עירפארט,

קען איך דאך אזוי אויף קען איך דאך אזוי אויסרעדן ס'הארץ צום אייבערשטן, און איך זעה שוין ווי מוהראש זעצט זיך אוועק דארט אויף א בענקל און ער הייבט שוין אן אזוי מאכט צו די אויגן און הייבט אן רעדן צום אייבערשטן כאילו לא היה כאילו מען מיינט נישט אים, די מענטשן גייען מען קומט ער פאזיצירט זיך מען וויל דא מענטשן מאכן פלענער זיי גייען נעקסטע וואך אנהייבן דינען דעם אייבערשטן, שוין רעדט זיצט ער דארט און רעדט צום אייבערשטן, אזוי האבן אלץ געזען ברסלב'ער חסידים ווי זיי זענען געשטאנען ווי זיי זענען געגאנגען. האבן זיי אלץ געמאכט מיט די מויל מיט די ליפן, די ליפן האט זיך אזוי געשאקלט, זיי האבן גערעדט צום אייבערשטן, איך געדענק איך האב זוכה געווען צו זען מהראש נאך פאר איך בין מקורב געווארן, איך האב אמאל באגלייט מיין זיידע צו א שמחה, מהראש האט חתונה געמאכט א אייניקל, געמאכט א שבע ברכות, מען האט גערופן מיין זיידע זכרונו לברכה, קארלסבורגער רב, בין איך מיטגעגאנגען, כ'האב אלץ געהערט הרב שיק, הרב שיק, לאמיר שוין גיין זעהן, לאמיר גיין זעהן, וואס זענען די מענטשן, וואס איז די פלאץ, לאמיר זעהן, וואס טאר מען נישט, וואס מעג מען, נאך מיין חתונה בין איך מיטגעגאנגען, ספינקע זאל איז געווען אין בארא פארק, איך קום צו, איך באדין מיין זיידע, איך טו אים אויס זיין רעזשוואלקע, זעץ אים אראפ אויבן אן, נאכדעם נעם איך א בענקל קעגן די אויבן אן, לאמיך, לאמיך אויפזוכן דא, ווי, ווי, ווי איז הרב שיק?

איך דאך אויס. אבער ס'באדערט מיך יא. ס'באדערט מיך יא. פארן אייבערשטן קען איך זאגן, אייבערשטן בין איך אזא בעיבי. כ'בין ממש ווי א קטן. כ'בין כגמול עלי אמו. כ'בין אזוי ווי א קינד ליגט אין, ליגט אויף די מאמע, וויינט אויף יעדע קלייניקייט, רבונו של עולם, דאס באדערט מיך, רבונו של עולם, דאס טו איך, רבונו של עולם, זיי מיר מוחל, רבונו של עולם. וואס איז תשובה? וואס איז תשובה? ס'קומט חודש אלול, מ'רעדט פון תשובה. רוב בחורים. הייבן בכלל נישט אן טראכטן פון תשובה טון, וויבאלד מ'האט זיי אריינגעלייגט אין קאפ אז תשובה איז עפעס א זאך וואס איז עפעס למעלה מן השכל, תשובה איז עפעס למעלה מן הזמן, תשובה איז עפעס א זאך וואס מ'דארף יעצט טון, מ'דארף תשובה טון, מ'דארף תשובה טון, וואס איז תשובה טון? תשובה טון, איך גיי צום אייבערשטן, איך זאג, רבונו של עולם, כ'האב געטון דאס וואס דו לאזט נישט טון, זיי מיר מוחל, זיי מיר מוחל, פארגעב מיך אייבערשטער. איך זאג דיך צו אז איך גיי עס מער נישט טון, און געב מיר כח איך זאל עס טאקע נישט טון, געב מיר די כוחות, שוין, ביסט שוין געווארן, ביסט שוין געווארן א צדיק, נו, ווי די מאכט זיך, ווי מאכט זיך.

מענטשן וואס ער קען נישט העלפן א גאנץ יאר, דער רבי האט דאך בפירוש געזאגט איך וועל יעדן איינעם העלפן ווער ס'וועט קומען צו מיין ציון און וועט זאגן די צען קאפיטלעך תהלים, וועט געבן א פרוטה לצדקה, איך וועל מיך לייגן אויף די לענג און די ברייט, איך וועל אים א טובה טון, איך וועל אים ארויסנעמען פון שאול תחתית, ביי די פאות וועל איך אים ארויסנעמען. דאך האט דער רבי צוגעלייגט.

פרעגט מען דעם מענטש, וואס זאל מען דיך געבן א שטראף אויף דאס געטון? מען פרעגט דעם מענטש. נו שטעל דיך פאר אז מען פרעגט דיך, וואס האלטסטו, וואס זאל מען דיר געבן אז דו האסט נישט געהיטן דיינע אויגן?

זאגט דער בעל שם הקדוש, מען פרעגט עס, מען פרעגט דעם מענטש אויף א צווייטן, וואס זאגסטו וועגן אים? ע, פייגערן! ער? לאז אים הענגען! ער? זאגט ער, מען דארף, מען דארף א מיתה משונה! האסט זיך יעצט גע'פסק'נט, האסט זיך יעצט גע'פסק'נט, און דער רבי ברענגט א ראיה פון דוד המלך,

ער לעבט מיטן שעפעלע, ער עסט פון די פון די טשיז פון די שעפעלע, ער טרינקט פון די מילך פון די שעפעלע, פון די וואל פון די שעפעלע טוט ער זיך אן ווארעמע קליידער, לאמיר גיין צו דעם ארעמאן, לאמיר גנב'ענען זיין שעפעלע, און אזוי איז דא וואס צו עסן. און ער פרעגט דוד המלך, וואס האלטסטו, וואס דארף מען טון מיט דעם מענטש? הא! באצאלן דאפלט!

צו קוקן ליקוטי מוהר"ן ערשטע חלק סימן קי"ג ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו אין דעם זאגט דער רבי אז ראש השנה דארף מען זייער אכטונג געבן מען רעדט נישט ראש השנה מען רעדט נישט ראש השנה די אלע חברים וואס דו טרעפסט אין אומאן וואס ווילסט פארציילן וואס וואס די פליגער האט דאס געהאט דער רענצל איז יא אנגעקומען דער רענצל איז נישט אנגעקומען ס'וועט ס'וועט דאך זיין אסאך זאכן צו פארציילן מיט די מיט די מיט די קאראנע טעסט מען האט דיך יא אריינגעלאזט מען האט דיך אפגעשלעפט אין די זייט מען דארף טון אזא טעסט און אזא טעסט

דארפסטו גיין פארציילן פאר די משפחה דו פארסט אויף אומאן, מאך א מעשה, איך פאר צו א דאקטער, איך פאר צו א, איך פאר אהער, איך פאר אהין, דארף פון קיינעם נישט קיין רשות צו פארן צום רעבין. געלט? מען מעג גיין נאך געלט צו האבן א טיקעט צו פארן, מען מעג גיין נאך געלט. וואס זאגט מען? חתנ'ס, כלה'ס, ווייל דער רבי וועט זיין דיין שדכן. נו, איך פאר, איך פאר צו איינעם פועל'ן, ער זאל מאכן מיט מיר א שידוך.

איך בין נישט קיין עבד כנעני, פארשטייסט? איך בין נישט קיין, איך בין נישט קיין קנעכט פאר דיר, איך ארבעט געטריי פון ניינע ביז פינעווע, וואס די שעות איז, איך קען, און ווען איך קען נישט, קען איך נישט. איך דארף דאווענען שחרית, איך דארף דאווענען מנחה, איך דארף דאווענען מעריב, און אז דו ווילסט מיר געבן א דזשאב פון אכצן שעה א טאג, איך קען נישט, איך זאל גיין דאווענען? איך קען נישט גיין דאווענען? איך גיי דאווענען איך קען זיך אליין שיקן ווער נישט יעצט אויס דער באס האט געשריגן און געשריגן אזוי די מעשה פון מעשה מבעל בטחון ער האט געיאגט און געיאגט און געיאגט איך לויף נאך די בהמות איך לויף נישט נאך קיין בהמות איך ארבעט וויפיל איך קען פון ניינע ביז פינעווע אפיס שעות איך בין דיר מכיר טובה יא שקויעך פארן מיר האלטן דא שקויעך פארן מיר פארן מיר געבן פרנסה אבער ווערן א עבד כנעני נישט גיין און נישט קומען און איך פרעג נישט קיינעם קיין רשות, איך פאר קיין אומאן צום רעבן, נאך נישט געווען אזא זאך מימות עולם א צדיק זאל צוזאגן אזא זאך, אז ווער עס וועט קומען צו אים וועט ער אים פאררעכטן און מתקן זיין, ס'איז דא אסאך לצנות אויף דעם, איז דא אסאך, מ'האט געפרעגט דעם רבי, א נייע זאך מען מוז קומען אויף ראש השנה, אנדערע רעבעס זאגן נישט אזוי, הערסט? אזוי, אנדערע רעבעס זאגן נישט אזוי, אנדערע רעבעס זאגן נישט מ'דארף קומען, האט דער רבי געזאגט זאל זיין נאך א קשיא אויף מיך.

יא עסן, נישט עסן, יא שלאפן, נישט שלאפן, יא דאווענען, נישט דאווענען, אבי זיין ביי מיר אויף ראש השנה, נישט חס ושלום אויסטייטשן דאס אז מ'דארף נישט דאווענען, ווייל ווער ס'קומט אויף אומאן קען עדות זאגן אז אויב אויב התעוררות אויב דאווענען, נישטא אזא התעוררות אין די גאנצע, נישטא א פלאץ אין די וועלט וואס זאל זיין אזא התעוררות, דער רבי האט בפירוש געזאגט אנדערע צדיקים וואלטן זיך ווען געווינטשן. ביי זיי זאל זיין אזא התעוררות ראש השנה ווי ביי אונז איז ערב ראש השנה, דאס איז געווען ביים ציון, און ביים ציון ערב ראש השנה, נו. נישט דא קיין טרוקענע פנים, גיסט זיך טרערן, מענטשן זיצן, מען שטייט, מען וויינט, מען וויינט, מענטשן שטייען דארטן, שעות אויף שעות, מען מאכט ווידוי דברים, מען דערציילט אלעס אויס, אלעס אויס מ'איז זיך מתוודה, ווייל דער רבי האט געזאגט, ווען א מענטש זינדיגט,

זייער אסאך מאל א מענטש כאפט א יסורים און פארט תשובה טוהן, שוין, נעקסטן טאג ער וויל צוריק לויפן צו די עבירה, קען זיך ממש נישט אפרייסן פון דעם, ס'איז אים איינגעקריצט אין אים, אזוי ווי א טעטו, ס'גייט נישט ארויס, וואס די עצה? דער רבי האט געזאגט די עצה איז אז מען זאגט ארויס, שיעצע קום אריין, דו האסט דו האסט א פלאץ, דו האסט א באנק,

א צדיק ווייסט אלעס, קענסט נישט פארהוילן פון א צדיק, אבער דו מוזט עס ארויסזאגן, אז ס'זאל ארויסגיין פון דיר, דו זאלסט ווערן געזונט, מוזט עס ארויסזאגן. דו האסט א פלאץ שמעיה, קום דא שמעיה, קום דא. איז דא א באנק. דער תלמיד האט עס נישט געקענט ארויסזאגן. בעל שם הקדוש זאגט אים נאכאמאל, דו ווילסט זיין געזונט? דו גייסט שטארבן. זאג ארויס וואס דו האסט געטון. איך ווייס עס. און דו ווייסט עס, און דער אייבערשטער ווייסט עס. שוין, בעל שם הקדוש זאגט אים, פיין, ער דארף שוין גיין. און דרויסן זאגט ער פאר די תלמידים, וועט עטס זען יעצט וואס גייט פאסירן מיט אים, יעצט וועט ער ווערן טויט קראנק, און עס גייט אים אנהייבן פאלן שטיקער פון זיך, ביז ער גייט אינגאנצן שטארבן. דער רבי פארציילט די מעשה, דעמאלט האט דער רבי מגלה געווען די תורה, לקוטי מוהרן, די ערשטע חלק, סעיף ד' אז ווען א מענטש זינדיגט גייט עס אריין אין אים, און עס ווערט א חלק, די גאנצע מענטש איז א שטיק שלעכט, שלעכט, שלעכט, און

ביי ציון פון א צדיק, קומט אויף אומאן, מ'גייט צום ציון דארט, אויב א מענטש ווייסט ער וועט ער פארגעסט אלעס אין אומאן קען ער זיך שוין פארשרייבן, שרייבט זיך אפ, האט ער מורא איינער טרעפן זיין צעטל, קען ער שרייבן, אזוי ווי משה רבינו האט געזאגט מוסר פאר די אידן. נו, איי ווי איז? בין פארן, בין תפל, ולבן וחצרות, ודי זהב, און משה רבינו האט נישט ארויסגעזאגט די עבירות, נאר געזאגט אלע פלעצער. וואס האסט געטון אין וויליאמסבורג, אין מאנראו, אין מאנסי, נאך אין פלעטבוש, נאך אין שטעטל, נאך אין אומאן, און נאך אין קיעף, און שרייבט זיך אפ אזעלכע ראשי פרקים, כיתה ט', כיתה י', כיתה י"א, כיתה י"ב, כיתה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה. שנה ראשונה, שנה שניה, א מענטש פארגעסט דאך אזוי, קומט קומט צום רבי'ן, און ער גיסט זיך אויס דאס הארץ דארט, און אבי מענטשן זאגן אז אין אומאן איז א פלאץ פון הוללות, ס'איז ליגנט, ס'איז ליגנט, ס'איז נישט אמת, מ'דארף אויף דעם מוחה זיין, ס'איז ליגנט, די אלע וואס שרייען אז אומאן איז א פלאץ פון הפקרות, די אלע טאטעס וואס רודפ'ן די קינדער, פארסט אויף אומאן, ווערסט מיר א היפי, ווערסט א קל, פארט זיך אוועק אויף ראש השנה די הייליגסטע טאג, ווי פאר איך טאטע? ווי פאר איך מאמע? ווי פאר איך שווער? ווי פאר איך שוויגער? ווי פאר איך? ווי פאר איך? איך פאר צו א רבי וואס האט מיר צוגעזאגט אז ער גייט מיר פאררעכטן, כ'האב געזען פיקטשערס, וואס האב איך מיט די פיקטשערס? בכלל א צייטונג איז א עקלדיגע זאך. ווער עס וויל אויסהערן וואס דער ישיבה זאגט, נעמטס נישט אריין די עקלדיגע זאך אין ענקער הויז, האלטס ענקערע שטיבער זויבער און ריין, א צייטונג איז א עקלדיגע זאך, ער מוז דעקן, ער קען דאך נישט פלעין שרייבן שיינע זאכן, גיי נישט צו צו זען שיינע זאכן, עפעס, עפעס וואס טוט זיך, עפעס וואס טוט זיך, עפעס לשון הרע, עפעס ליצנות, שוין, וואס ער שרייבט, פיקטשערס פון אומאן פון וואס.

איינער וועט אראפ פושן די גארביטש וועסטו אריינפילן נאך נאך אפאר בעג איז בארגט דאס אויף א גארביטש קען שוין חוזק געמאכט יעצט טראכט מענטשן וואס מיין זון גייט פארן אויף אומאן גייט מאכן בארגט אויף א גארביטש קען מענטשן ווייסן דאס נישט מענטשן ווערן דערשראקן אדער זעט מען אלע סארטן אלע סארטן די אנשיקעניש מיט נא נח שלוילא קומען בחורים וויליאמסבורגער בחורים בארא פארקער בחורים ער ווייסט גארנישט קודם קויפט ער זיך א שאל, נא נא נא נא נא, דאס מבזה דעם רעבען? דאס מבזה דעם רעבען? די גאנצע נא נח דאס איז א צודרייטע מעשה, ווער ס'וויל וויסן די מעשה קען אריינקוקן אין אשר בנחל ווי ס'האט זיך אנגעפאנגען, ס'איז געווען א איד ר' ישראל בער אדעסער, איז געוואוינט אין טבריה, מען האט אים אזוי גערודפ'ט ער איז געווארן ממש דערביטערט און דעפרעסט, ביז ס'איז געווען עפעס א פרייליכע איד אין טבריה, נישט געקענט אויסהאלטן אז ר' ישראל בער איז דעפרעסט, האט ער אים געמאכט א צעטעלע, אין די צעטעלע, דאס איז די גאנצע דזשאוק, פתקא מן השמים, א צעטעלע פון הימל, שרייבט אים, ס'איז מיר זייער שווער אראפצוקומען צו דיך, מיין געטרייע תלמיד, און כ'האב מורא'דיגע הנאה פון דיין עבודת השם, חזק ואמץ, דאס איז נישט, דאס איז נישט, דאס איז גארנישט.

זיך צוגעטשעפעט צו אים דער משוגענער פראנצויז, און פון דארט און ווייטער איז שוין געווארן אזא צרה נא נח, מען קומט אויף אומאן מ'טוט זיך אן א שאל נא נח, מבזה דעם רעבן, על פי הלכה שולחן ערוך טאר מען נישט ארויס זאגן דעם רעבן'ס נאמען, טאר נישט ארויס זאגן, דו ווייסט אז מען טאר נישט ארויס זאגן, מעג איך זאגן מיין טאטע'ס נאמען? מעג איך זאגן א טאטעס נאמען? טאר נישט זאגן א טאטעס נאמען? טאר נישט זאגן א רעבעס נאמען? מאכט מען חוזק פון דעם, און מען טאנצט אויפן גאס, מען צינדט אן מוזיק, און מען טאנצט מיט קאפעלעך, נא נח. מען האט מורא צו רעדן אויף זיי, ווייל נאכדעם קענען זיי זיך נאכדעם קומען שלאגן. נישט איינמאל האבן זיי געוואלט הרג'נען מוהרא"ש ביים ציון, שטעכן מוהרא"ש.

דו ווייסט מ'דארף אוועק גיין שמייער, דו ווייסט מ'דארף אוועק גיין איין טאג פון דא, וועט גארנישט העלפן קיינעם, און מען דארף טאקע קויפן א הויז, מען דארף טאקע אריין לייגן געלט אין א הויז, אבער עס איז נאר פאר פאר אפאר יאר, ווי לאנג דער אייבערשטער העלפט, מען האט די אפאר יאר צו זען אביסל נחת פון די קינדער, נאכדעם מוז מען צוריק גיין צום אייבערשטן, קיינער בלייבט נישט דא, און דעמאלט וועט מען זען.

גט איך פון אים, פארנט פון מוהראש, גט איך, גט איך, גט איך פון אים, דעם משוגענעם ברעטן אנגעפאנגען צו ציען א מערכה, האט נישט אפגעלאזט, ממש, שפעטער ווען ער איז אוועק, מוהראש געבן אים א קלאפ אזוי, נו וואס איז יעצט, ביסט אוועק פון די וועלט, וואס איז יעצט, א מענטש פאלגט דעם רעבן, גייט ער אוועק פון די וועלט, מיט חומש, מיט משניות, מיט גמרא. ער האט נאך געלערנט כל כל התורה כולה, עס גייט אוועק א ספר תורה לייגט מען אוועק, א ספר תורה, יא אבער דריי דיך נישט אין היכל הקודש, דריי דיך נישט אין היכל, אויך טון געדאגט ער קומט אויף אומאן אבער נישט אין היכל הקודש, חס ושלום האט געלייגט נישט אין היכל הקודש, עס גיין דארט און דארט, עיקר איז קומען צום רעבן, עיקר איז קומען צום רעבן נאר די לשון הרע וואס מען רעדט.

זאל זוכה זיין צו האבן א גוט יאר. אוי אומאן אומאן ראש השנה אומאן אומאן.